מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת פסחים דף כ עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא האט געברענגט נאך א עדות פון רבי חנינא סגן הכהנים, וואס רבי חנינא סגן הכהנים האט געזאגט, א כהן וואס שטייט אין בית המקדש, ער שעכט זיין קרבן, אינעווייניג טרעפט ער א נאדל וואס איז טמא. די גמרא האט שוין פריער גערעדט, ווי אזוי ווייס איך אז די נאדל איז געווארן טמא? איז יעצט זאגט ער די הלכה איז אזוי, די ידיים פונעם כהן, זיינע הענט, דאס בלייבט טהור. די מעסער מיט דעם וואס ער האט געשחטן די בהמה, דאס בלייבט אויך טהור, נאר וואס די בשר, דאס ווערט טמא, די בהמה, די פלייש פון די בהמה, דאס איז יא טמא. איז די גמרא שוין פריער מסביר געווען פארוואס די הענט זיי זענען טהור, פארוואס די מעסער איז טהור, איז די גמרא גייט יעצט ארומרעדן די בשר אליינס, פארוואס זאג איך אז די בשר אליינס אז דאס איז טמא. איז זאגט די גמרא, והבשר טמא, צוויי שורות פון אויבן דף כ עמוד א', זאג איך אז די פלייש אליינס, דאס איז טמא, פרעגט די גמרא, והבשר, האי בשר, דאיתכשר במאי, ווי אזוי איז דער בשר געווארן מוכשר לקבל טומאה? דאס הייסט, אונז ווייסן דאך די הלכה איז, כדי א בשר זאל קענען ווערן טמא, מוז עס ווערן נאס, יעדע זאך איז אזוי, פירות, יעדע עסן כדי פאר ס'זאל קענען ווערן טמא, מוז עס ווערן מוכשר לקבל טומאה, ס'מוז ווערן נאס. דאס פרעגט די גמרא, איז האי בשר דאיתכשר במאי, מיט וואס איז דער בשר געווארן גרייט צו ווערן טמא? זאגט די גמרא אזוי, אי נימא וועסטו זאגן דאיתכשר בדם, וואס הייסט, איך האב דא גענוג בלוט, בלוט איז א משקה, מען האט דאך גע'שחט'ן די בהמה, אויב אזוי דער בלוט דאס מאכט גרייט מיין פלייש צו ווערן טמא, פרעגט די גמרא ניין, והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מנין לדם קדשים שאינו מכשיר, פון ווי ווייסטו אז דם קדשים איז נישט א משקה וואס קען מכשיר זיין צו מקבל טומאה ווערן, זאגט די גמרא שנאמר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים, אונז ווייסן ביי בלוט, ווען זאג איך אז א זאך קען זיין מכשיר לקבל טומאה, דאס איז דווקא דם שנשפך כמים מכשיר, דווקא טאמער ס'איז א בלוט וואס ס'גייט אים נישט אן, מ'קען עס אויסגיסן אויפן ערד, עס האט נישט קיין שום אינטערעסע אין דעם, אזא סארט בלוט, דאס קען מכשיר זיין לקבל טומאה זיין, אבער ושאינו נשפך כמים, אינו מכשיר, אבער טאמער ס'איז נישט נשפך על הארץ כמים, ווי דא ביי אונז לגבי די בלוט, אוודאי וויל ער עס דאך יא האבן. ער וויל האבן די בלוט צו מאכן קבלה, מ'וויל מאכן פאר הולכה, שפעטער פאר זריקה, פארקערט, די בלוט איז דאך א חלק פון די עבודה, דאס איז בעצם די גאנצע כפרה פון יענעם, און ממילא היות די בלוט איז דאך נישט קיין בלוט וואס איז נשפך על הארץ כמים, אויב אזוי ווייס איך שוין די בלוט דאס קען נישט זיין אז דאס איז מכשיר לקבל טומאה מיין בהמה, און ממילא פרעגט די גמרא ווייטער צוריק, אויב אזוי אז איך קען נישט נוצן דעם בלוט כדי צו זאגן אז דורך דעם איז עס געווארן טמא, אויב אזוי וואס האט צוגעגרייט מיין פלייש צו ווערן טמא? וויל די גמרא זאגן ואלא דאיתכשר במשקה בית מטבחיא ס'איז נאך דא אנדערע משקים דארטן ווי מען גע'שחט'ן די בהמה, ווי למשל וואסער, די וואסער, מען גייט דאך אויסרייניגן די פלייש, איז די וואסער וואס מען האט געשפריצט אויף די בהמה, דאס האט מכשיר געווען דעם פלייש צו לקבל טומאה ווערן. זאגט די גמרא ניין, והאמר רבי יוסי בר חנינא, משקה בית מטבחיא, לא דיין שהן דכן, נישט נאר אז זיי אליינס זיי זענען טהור, אלא שאין מכשירין, די וואסער קען נישט מכשיר זיין צו מקבל טומאה זיין מיין פלייש, און ממילא פרעגט די גמרא צוריק, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן א עדות אז די פלייש אליינס קען יא ווערן טמא, לכאורה צו ווערן טמא מוז עס דאך ווערן נאס, און די בלוט אליינס איז נישט קיין נאסקייט, דורכדעם קען איך נישט זאגן דאס האט צוגעגרייט מיין פלייש, די וואסער אליינס קען איך אויך נישט זאגן דאס האט וואס האט צוגעגרייט מיין פלייש צו ווערן טמא, אויב אזוי פרעגט די גמרא ווייטער, מהיכי תיתי זאל מיין פלייש ווערן טמא? זאגט די גמרא ואלא דאיתכשר בחיבת הקודש, א נייע זאך, מען האט שוין בעצם קורץ דערמאנט אז ס'דא אזא מושג ווי חיבת הקודש, א ליבשאפט פאר קודש, דאס הייסט עס איז געווען א שפעציעלע גזירה אז דאס קען ווערן טמא אן אז עס זאל מוזן ווערן נאס, אין הכי נמי נארמאל יעדע זאך כדי צו ווערן טמא מוז עס זיין נאס, נאר חיבת הקודש, די סארט זאכן ווי די גמרא האט פריער געברענגט די גחלים, די לבונה, די סולת, דאס זענען זאכן וואס קענען ווערן טמא אנע אז עס זאל מוזן ווערן נאס, און ממילא וויל איך זאגן די זעלבע זאך, דער קודש איז בעצם חיבת הקודש, דער פלייש וואס איך האב דא איז א ליבשאפט פאר קודש, ס'הייסט א ספעציעלע זאך, און ממילא קען עס ווערן טמא אנע דעם אז ס'מוז ווערן נאס, און ממילא ווען ער האט געזאגט אז די בשר איז טמא, אין הכי נמי ס'איז נישט נאס געווארן, נאר וואס, אלס חיבת הקודש פעלט נישט אויס אז ס'זאל ווערן נאס פאר ס'זאל קענען ווערן טמא. איז פרעגט די גמרא, ניין, ס'קען אויך נישט זיין, פארוואס? ווייל אימור דמהניא ליה חיבת הקודש, דאס איז דווקא ווען העלפט חיבת הקודש, און איך זאג ס'מוז נישט זיין נאס כדי צו קענען ווערן טמא, דאס איז דווקא לאיפסולי גופיה, דווקא אז דאס אליין זאל קענען ווערן טמא, אויב אזוי זאג איך אז אפילו ס'נישט געווארן נאס, אקעי, ס'קען ווערן טמא, אבער למימנא ביה ראשון ושני נמי, צו זאגן אז דאס קען יעצט גיין און מטמא זיין א צווייטע זאך ווייטער, דאס זאל איך אויך זאגן חיבת הקודש איז אזוי שטארק אז ס'קען ווערן טמא און גיין מטמא זיין א צווייטע זאך? ווער זאגט דיך דא טאקע אז ס'קען מטמא זיין א צווייטע זאך? זאגט די גמרא פשוט, רש"י שמועסט עס אויס, ווייל למעשה שטייט אז ער האט געזאגט והבשר טמא, אזוי מ'זעט דף י"ט עמוד א', שטייט דארטן תנן התם, על המחט שנמצאת בבשר, שהסכין והידיים טהורות, והבשר טמא. די פלייש איז טמא. אויב זאג איך אז די פלייש איז נאר טמא פאר זיך אליינס אבער ס'קען נישט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, אויב אזוי וואלט געדארפט שטיין והבשר פסול, אזוי ווי אונז ווייסן, ווען ס'שטייט פסול פשט איז ס'ווערט אליינס טמא אבער ס'קען נישט מטמא זיין א צווייטע זאך. יעצט אז די לשון איז טמא, פשט איז טמא אז ס'קען יא אליינס ווערן טמא און ס'קען גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, לכאורה האב איך א פראבלעם דערמיט, פארוואס? ווייל תפשוט דבעי ריש לקיש, ריש לקיש האט זיך געפלאגט און ער האט געפרעגט, צריד של מנחות מונין בו ראשון ושני או לא? ריש לקיש האט געהאט א שאלה, טאמער כ'האב אביסל מעיל פון מנחות וואס איז איבערגעבליבן, ס'הייסט ס'האט זיך נישט גוט אויסגעמישט און ס'איז נישט געווארן נאס, איז די שאלה איז יעצט, קען דאס ווערן טמא און קען עס גיין שפעטער מטמא זיין א צווייטע זאך? האב איך דא בעצם חיבת הקודש און זאג אזוי, טמא ווערן קען עס, אבער ושני, צו עס קען ווערן א שני אדער א ראשון, צו עס קען גיין יעצט מטמא זיין אויף ווייטער, אויף דעם האט ער געהאט א שאלה, און ממילא זאג איך אויב זעסטו פון דא, אויב זאג איך ביי אונז רעדט זיך אז די גאנצע וועג ווי די בשר איז געווארן טמא איז געווען דורך חיבת הקודש, אויב אזוי וואס קען ריש לקיש מיר פרעגן א שאלה, קען עס יא מאכן א ראשון, קען עס מאכן א שני, לערן פון דא, דו זעסט דאך שטייט והבשר טמא, ס'שטייט נישט והבשר פסול, זעסטו דאך קלאר פון דא אז יא ס'קען חיבת הקודש קען גיין און מטמא זיין א צווייטע זאך און זיך אליינס און ווייטער ווערן א מטמא זיין א צווייטע זאך, ממילא וואס איז געווען די שאלה פון ריש לקיש? אלא מאי, מוז דאך זיין אז דא רעדט מען נישט פון חיבת הקודש, ווייל טאמער נישט וואלט ריש לקיש דאס געברענגט א ראיה צו זיך, אויב אזוי קומט צוריק די שאלה, די פלייש, במאי איתכשר? דורך וואס איז עס געווארן מוכשר לקבל טומאה אז איך קען זאגן אז די בשר איז טמא? אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט רב יהודה אמר שמואל, כגון שהיתה פרה של זבחי שלמים, והעבירה בנהר, דא רעדט זיך א מענטש האט געברענגט זיין קרבן שלמים, עס געברענגט פון ווי ער נאר געקומען, אבער והעבירה בנהר, פאר זיין קומען בית המקדש, איז ער אדורכגעגאנגען א וואסער, ושחטה און יעצט האט עס גלייך געשחטן, ועדיין משקה טופח עליה, און ס'נאך דא משקה וואס איז אויפן בהמה אליינס, און ממילא די משקה איז דאס דאך נישט קיין משקה בית מטבחיא, דאס איז פשוט וואסער פון דרויסן, איז די וואסער פאלט שפעטער אויפן בשר, איז די וואסער אוודאי קען צוגרייטן מיין בהמה צו ווערן טמא. אויב אזוי קומט יעצט אויס אז איך האב געהאט די נאדל וואס דאס איז געווען טמא, קען דאס יעצט גיין און מטמא זיין מיין בשר, און ממילא ווען ס'שטייט והבשר טמא, פארשטייסטו אז ס'רעדט זיך אין אזא פאל אז זי איז געקומען פון דרויסן, זי איז אדורך געגאנגען א וואסער, און זי איז אנגעקומען נאס אין בית המקדש, מ'האט זי גלייך גע'שחט'ן, און די וואסער איז געגאנגען יעצט אויפן בשר, און ממילא דורך דעם זאג איך והבשר טמא. האט די גמרא געזאגט ווייטער געשטאנען דארטן נמצאת בפרש הכל טהור, טאמער עס ליגט אין די צואה פון די בהמה, דעמאלס הכל טהור, איז עס נישט מטמא דעם בשר. פרעגט די גמרא, וניהדר פרש וניטמיה לבשר, זאג אז וואס, אז די פרש די צואה פון די בהמה איז דאך א רינעדיגע זאך, אויב אזוי וניטמיה לבשר, זאל דאס זיין אזוי ווי א משקה, און דער משקה קען מטמא זיין דעם אוכל דעם בשר, און ממילא וואס זאגסטו מיר טאמער טרעף איך דעם נאדל אינעם צואה אינעווייניג אז ס'נישט מטמא, לכאורה פארוואס נישט? אמר רב אדא בר אהבה, זאגט רב אדא בר אהבה, בפרש עבה, דא רעדט זיך אז די צואה איז געווען א עבה, עס איז געווען א דיקע זאך, עס איז נישט געווען קיין רינעדיגע זאך, און ממילא רעדט זיך נישט דא קיין משקה, אז איך האב נישט קיין משקה, אויב אזוי קען עס נישט מטמא זיין דעם אוכל. רב אשי אמר, רב אשי געבט א צווייטן תירוץ, און ער זאגט אפילו תימא בפרש רכה, מען קען רעדן אפילו בפרש רכה, און וואס נאך געווען רינעדיג די צואה, נאר וואס משום דהוה משקה סרוח, ווייל דאס הייסט נישט קיין משקה, אזוי האט מען געזען לגבי פרה אדומה, אז משקה וואס דרייט זיך אינעווייניג אין די קישקעס דאס הייסט נישט קיין משקה, די זעלבע זאך איז דא, דאס הייסט נישט קיין משקה אז ס'זאל קענען גיין מטמא זיין א אוכלין, טאקע נארמאלע משקין, אוודאי קען דאס יא מטמא זיין א אוכל, אבער דא, צואה, דאס איז משקה סרוח, ממילא דאס איז נישט ביכולת צו גיין מטמא זיין א אוכלין. זאגט די גמרא ווייטער, תני תנא קמיה דרב ששת, ער האט געלערנט פאר רב ששת האט ער געלערנט אזוי, גייען מיר צוריק יעצט צו טומאה מיט טהרות ווי ווייט קען איך גיין צו א ראשון, שני, שלישי, זאגט אים אזוי, שרץ מטמא את המשקין, א שרץ איז ביכולת צו גיין מטמא זיין א משקין,

פרעגט די גמרא, פארשטיי נישט, דו האסט מיר יעצט געזאגט די שרץ קען גיין צו די וואסער, די וואסער צו די כלי, די כלי צו די אוכל, און שפעטער אראפ נאכאמאל צום משקה, פרעג איך דיר, הנך ארבעה הן, דאס זענען דאך פיר זאכן, ממילא וואס זאגסטו מיר אז וואס, ס'קען גיין ביז דריי, איך זע דאך דא פיר, דו זאגסט מיר ולמדנו שלש טומאות, דא זע איך דאך הני ארבעה הן, דאס זענען דאך פיר טומאות, זאגט די גמרא ניין, גוז משקין דרישא. איינס האב איך דיר געזאגט בטעות, איינס איז דא צופיל. גוז משקין דרישא. כ'זאג נישט אז די שרץ קען מטמא זיין משקה און פון דארט גייט עס ווייטער. נאר נעם ארויס די משקה, דאס איז געווען א טעות. און איך זאג בעצם, די שרץ קען גיין מטמא זיין די כלי, די כלי די אוכל, און די אוכל קען גיין מטמא זיין די משקה. אויב אזוי האב איך טאקע נאר דריי. פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו מיר אז וואס? אז איך נעם ארויס דעם ערשטן משקה, פרעג איך די גמרא, פרעג איך דיר, אדרבה, גוז משקין דסיפא, וואס זאגסטו אז די שרץ קען נישט מטמא זיין, און איך נעם ארויס דעם משקה, לאז די משקה אינעווייניג, און נעם ארויס די לעצטע משקה, און זאג אזוי, די שרץ קען מטמא זיין מים, די מים קען גיין מטמא זיין א כלי, און די כלי קען מטמא זיין א אוכל, און די לעצטע משקה דאס וועסטו ארויסנעמען, ווער זאגט דיך איך נעם ארויס דעם ערשטן משקה און און דו לאזט אינעווייניג דעם לעצטן משקה, מאך פארקערט, לאז אינעווייניג די שרץ קען יא מטמא זיין א משקה, און דורך דעם קען עס אנקומען צו א שלישי. אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, לא אשכחן תנא דאמר משקין מטמא כלי, איך האב א פראבלעם, טאמער גייסטו עס לאזן אזוי, דו גייסט פשוט ארויסנעמען דעם לעצטן משקין כדי איך זאל אנקומען צו א שלישי, נישט צו א רביעי, קומט דאך אויס אז דער שרץ האט מטמא געווען א משקין, יעצט וויאזוי גייט עס ווייטער אז דער משקה איז מטמא א כלי? יעצט זאגט אזוי, ווער איז געווען דער תנא וואס האט געזאגט אז משקה קען מדאורייתא גיין מטמא זיין א כלי, ווער איז דאס געווען? אלא רבי יהודה, אבער אונז ווייסן דאך והדר ביה אז ער אליינס האט חוזר געווען, און ממילא אויב וויל איך אוועק נעמען דעם לעצטן משקין, קומט דאך אויס אז ווי אזוי קען איך אנקומען צו א שלישי, ווייל דער משקה האט אנגערירט א אוכל, האט, פארגעט, דער משקה האט אנגערירט א כלי, יעצט ווי אזוי זאל משקה קענען מטמא זיין א כלי, און איך וויל דאך בלייבן ביי דאורייתא, דאס איז נאר אויב האלט איך ווי רבי יהודה. אבער אונז ווייסן דאך אז רבי יהודה אליינס ער האט חוזר געווען, ווייל די גמרא האט דאך געפרעגט א קשיא לגבי די קישנעס, אדער די זעקלעך וואס איך קען זיי אויסדרייען, האט מען געזאגט דארטן ס'מאכט זיך א חילוק צו ס'איז טמא געווארן דורך א שרץ, צו ס'איז טמא געווארן דורך א משקין, און רבי יהודה האט דאך מודה געווען, אויב האלט איך ביידע איז דאורייתא, אויב אזוי וואס איז א חילוק? און ממילא האט די גמרא געזאגט חזר ביה רבי יהודה, אויב אזוי פרעג איך דיך, אויב ווילסטו לערנען אזוי, און זאגן אז דער שרץ האט אנגערירט די משקה, די משקה די כלי, און אזוי ווייטער, אויב אזוי מוז איך צוקומען צו רבי יהודה, אבער רבי יהודה אליינס האט חוזר געווען, און ממילא זאג איך פארקערט אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט, אז מ'רעדט דא די שרץ האט אנגערירט די כלי, די כלי האט אנגערירט די עסן, און די עסן האט אנגערירט שפעטער די משקה. ממילא וואס איך וויל ארויסברענגען איז, אז איך קען אנקומען צו א שלישי, און א שלישי דאורייתא. רש י ברענגט ארויס, מוז זיין אז ער האט געהאלטן לפי רבי עקיבא, ווייל רבי עקיבא איז דער איינציגסטער וואס האט געזאגט, יטמא יטמא, אז איך קען זאגן, אז וואס? אז איך קען אנקומען צו א שלישי, ווי ער האט געזאגט לגבי די שרץ וואס איז אריינגעפאלן אין א כלי, האט ער געזאגט אזוי, די שרץ איז געווען דער אב, די כלי איז געווען דער ראשון, שפעטער די עסן אדער טרינקען אינעווייניג, דאס איז געווארן א שני, און יטמא, דאס ווערט טמא, און ס'קען גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, און ממילא מוז איך גיין, כפי רבי עקיבא אז איך קען אנקומען צו א שלישי לגבי חולין. נאך א זאך זאגט רש י אז אויך די לעצטע חלק אז די כלי איז מטמא דעם אוכל און שפעטער דעם אוכל דעם משקה, זאגט ער מוז נישט זיין אז אוכל איז מטמא משקה, בעצם קען זיין פארקערט אויך, קען האבן די משקה איז מטמא אוכל, נאר וואס האט רש י געמוזט אויסזוכן איינס אז די כלי פון רבי עקיבא איז סיי די משקה קען מטמא זיין אוכל און סיי די אוכל קען מטמא זיין משקה, נאר וואס זאגט רש י פשוט געדארפט אויסזוכן איינס פון זיי, אבער על כל פנים כ'האב ארויסגענומען די ערשטע משקה ווייל צו זאגן אז משקה איז מטמא כלים דאס האט נישט געוואלט זאגן ווייל דאס וואלט נאר געווען לפי רבי יהודה און למעשה רבי יהודה האט חוזר געווען ענדיגט די גמרא וסימניך און א סימן איז נזייתא אז וואס ווי אזוי מאכט מען ביר ביר מאכט מען ערשט איך האב א כלי שפעטער אין דעם לייג איך אריין מיין שעורין מיין גערשטן אדער וואס מען האט נאר גענוצט צו מאכן דעם ביר שפעטער אינעווייניג האב איך אריינגעלייגט די ליקוויד די אלקאהאל וואס עס זאל נאר זיין כדי צו מאכן די ביר ממילא עס וועלן געדענקן ווי אזוי קען איך אנקומען צו א שלישי דאורייתא טראכט פון ביר ביר נעם איך א כלי, כ'לייג אריין דעם שעורין, און נאכדעם לייג איך אריין דעם משקה. זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם האבן מיר געלערנט דארטן, שרץ, א שרץ שנמצא בתנור, א שרץ וואס הענגט אריין אין א תנור. דאס הייסט בעצם א זעלבע הלכה וואס אונז האבן שוין פריער געלערנט, אז איך האב א שרץ וואס ליגט אריין אין א כלי חרס, האב איך דא א תנור וואס איז געמאכט פון חרס. איז די הלכה איז, שרץ שנמצא בתנור, הפת שבתוכו שניה, די פת וואס ליגט אינעווייניג ווערט א שני. פארוואס? מפני שהתנור תחילה, ווייל די תנור איז א תחילה, און דאס הייסט די תנור אליינס ווערט א ראשון דורך דעם וואס די שרץ הענגט אינעווייניג, און דורך דעם די ברויט רירט זיך אן דעם אויבן, אויב אזוי ווערט די ברויט א שני. אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא, רב אדא בר אהבה געפרעגט צו רבא, ונחזי להאי תנור כמאן דמליא טומאה דמי, ותהוי האי פת ראשונה, וואס זאגסטו מיר אז די פת איז א שני ווייל עס איז טמא געווארן דורכן אויוון, זאג אנדערש, די שרץ וואס הענגט אריין, דאס מאכט א אויר פון טומאה, און ממילא אזוי ווי די אויוון ווערט טמא, ווערט אויך די ברויט גלייך טמא, און ממילא אזוי ווי די אויוון איז א ראשון, זאל די ברויט אויך ווערן א ראשון און גלייך ווערן טמא פונעם שרץ אליינס. אמר ליה האט אים געזאגט לא סלקא דעתך דאס קען נישט זיין פארוואס דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא יכול יהו כל הכלים מיטמאין מאויר כלי חרס איך וואלט קען מיינען אז די כלי חרס וואס הענגט אריין אז ס'איז אריינגעפאלן דארטן אינעווייניג א שרץ אז אויב אינעווייניג יענעם כלי ליגט נאך א קלענערע כלי וואלט איך קען מיינען אז יענע כלי ווערט אויכעט טמא תלמוד לומר, כל אשר בתוכו יטמא, אין די פסוק שטייט לגבי דארטן ווי די כלי חרס, וואס אשר יפול מהם אל תוכו, שטייט דארטן אז עס איז אריין געפאלן אינעווייניג אדער עס הענגט אריין אינעווייניג א שרץ, שטייט דארטן כל אשר בתוכו יטמא, אלעס וואס איז אינעווייניג איז טמא, ואותו תשברו, און דאס אליינס דארף מען צוברעכן, איז גלייך די נעקסטן פסוק איז, וסמוך ליה מכל האוכל, ממילא לערן איך ארויס פון דעם, וויבאלד ס'שטייט פסוק ל"ד גלייך מכל האוכל, לערן איך דווקא אז אוכל מטמא מאויר כלי חרס, ואין הכלים מטמא מאויר כלי חרס, אז דווקא די אוכל וואס ליגט אינעווייניג נאר דאס קען ווערן טמא, אבער אויב ליגט אינעווייניג נאך א כלי, קען דער כלי נישט טמא ווערן פונעם אנדערן כלי, און ממילא זאגט ער אזוי, אזוי ווי איך זע דארטן אז א כלי קען נישט ווערן טמא דורכן צווייטן כלי, דאס הייסט די כלי וואס ליגט אינעווייניג אינעם גרויסן כלי בלייבט טהור, איי זאל איך זאגן ס'ווערט דאך טמא פון די גאנצע אוויר, אויב אזוי וואלט ס'איז אויב זאגסטו אז די שרץ לאזט אינעווייניג א אוויר פון טומאה, אויב אזוי וואלט דאך אלעס געדארפט ווערן טמא, און א כלי וואס ליגט אינעווייניג וואלט אויך געדארפט ווערן טמא. פון דעם וואס די תורה זאגט מיר אבער די כלי וואס ליגט אינעווייניג בלייבט טהור, איז א ראיה אז נישט פשט איז אז ס'איז פשוט לייגט אריין ס'אינדזשעקט אין דעם א טומאה און ממילא אלעס וואס ליגט אינעווייניג ווערט טמא, נאר וואס איך זאג די די חיצון די כלי אינדרויסן דאס ווערט טאקע טמא פון די שרץ און ממילא דאס ווערט א ראשון, יעדע זאך וואס ליגט אינעווייניג ווערט טמא אבער פון די ווענט און ממילא א כלי זאל מטמא זיין א כלי דאס קען דאך נישט זיין, און ממילא דא וועט עס קומען די זעלבע זאך דא לגבי אונז לגבי די אויוון, אז די אויוון אליינס דאס ווערט טמא פון דעם שרץ, אבער נישט פשט אז די שרץ ברענגט אריין דא אוויר טומאה און אלעס אינעווייניג ווערט טמא גלייך דורכן שרץ, ניין, נאר וואס דאס איז נאר מטמא נאר דעם אויוון אליינס, קומט די אויוון און דאס איז מטמא שפעטער דעם ברויט, ממילא זאגט די גמרא זייער גוט, די אויוון דאס איז די ראשון, דאס ווערט גלייך טמא פונעם שרץ, יעצט האב איך דא דעם ברויט אינעווייניג, איז דאס געווארן א שני ווייל ס'איז טמא געווארן דורך די ווענט פונעם אויוון.